האב רחמנות און שענק צוריק דאס געזיכט די הייליגע מוטער. די נאנעס האבן זיך געווישט די טרערן פון די אויגן מיט זייערע שווארצע ארבל און האבן מיט זייערע געהאפטענע טיכלעך אויסגעווישט די טרערן פון געזיכט פון דער הייליגער מוטער אויפן בילד, און דער פעבל ארום איז אזוי גערירט געווארן דערפון אז זיי האבן זיך געוואלט ווארפן צום שטויס צו די כישוף-מאכערין און מיט גוואלד איר אויסטון איר געזיכט און צוריקגעבן דאס בילד אנדערע האבן מיט גרויס נייגעריקייט און הארצקלאפונג געקוקט אויף די כישוף-מאכערין און האבן געווארט אז זי זאל גערירט ווערן פון דעם גרויסן אינקוויזיטאר'ס בעטנדיגע רייד און זי וועט אויסטאן דאס געזיכט פון דער הייליקער מוטער און דאס געזיכט וועט פליען אין הימל אריין און עס וועט זיך באווייזן דאס אמת'ע געזיכט פון די כישוף-מאכערין מיט הערנער מיט אן אויג אין שטערן, אבער די כישוף-מאכערין איז אלץ געבליבן שטיין אויפן שייטער הויפן אזוי ווי פריער, ווי שוועבנדיק איבער די הייליקע ספרים וועלכע זיינען געווען ארום איר. ארויפגעווארפן דעם קאפ מיט שטאלץ אין דער הייך, האט יפתה, ווי דער מנהג איז געווען ביי די אידישע מארטירער, פארמאכט די אויגן, כדי זי זאל פאר איר הייליקן טויט נישט קוקן די רשעים אין פנים אריין, וואס דאס איז פארווערט געווען לויטן אידישן דין, אזוי ווי דאס האבן געטאן די אלע וואס זיינען געגאנגען פאר איר און נאך איר אויפן קידוש השם. מיט ציטערנדע הערצער האט דער פעבל געווארט צו זען וואס עס וועט זיין. און זיי האבן געזען ווי דער פויפסט האט זיך אויפגעהויבן פון זיין טראן, אראפגענידערט, אנגעלענט אויף די ארעמס פון די קארדינאלן אויף די טרעפלעך פון טראן, און צוויי שווארצע בעדעקטע מאנאכן האבן אים אונטערגעטראגן צוויי שווארצע ברענענדיגע פאקלען, דער פּויפּסט האָט די פֿאַקלען גענומען אין ביידע הענט, אָנגעלענט אויף די קאַרדינאַלן איז ער צוגעגאַנגען צו דער פּיראַמידע פֿון די ספֿרים, און ווען ער האָט אָנגעצונדן דעם שטויס, אויף וועלכן יפֿתּה איז געשטאַנען, האָט זיך דערהערט אַן אויסגעשריי פֿון פּעבל, דער שטויס ברענט! דערשראָקן בלײך מיט ציטערנדיקע נאָזלעכער און קלאַפּנדיקע הערצער, איז דער גרױסער ים קעפּ פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אײן לעבעדיקס װעזן און צוגעקוקט זיך מיט שרעק, װאָס דאָ װעט געשען. לאַנגזאַם האָט זיך געטליִעט דאָס פֿײַער און ניט געװאָלט זיך אָנכאַפּן, כאָטש דער שטױס איז געװען באַשמירט מיט סמאָלע און דזשעגעכץ. און ווען ענדליך עס האבן זיך אנגעכאפט די פאפירענע ספרים, האט זיך דער פארמעט פון די געשריבענע ספרים און די אייזן בענדער פון די ערשטע געדרוקטע ספרים געטליעט און נישט געוואלט זיך אנכאפן. ענדליך, ווען דאס פייער האט שוין געהאט איבערגעוועלטיגט דאס ברענמאטעריאל און געווארפן זיך דערויף מיט אן אויסגעשריי און א קנאל, ווי א הונגעריקע חיה אויף רויב, און האט מיט חוצפה אנגעהויבן ארויסשטרעקן זיינע נאקעטע פייער-צונגען אין דער הייך צום מענטשן, וואס איז געשטאנען אויפן שטויס,

דער פּעבל, װאָס האָט עס צוגעזען מיט קלאַפּנדיקע הערצער און דערשראָקענע אױגן, האָט אױפֿגעציטערט. בלײך זײ זײַנען געװאָרן די נאַנעס, דערשראָקן די קאַרדינאַלן. דאָ און דאָרט האָט זיך שױן געהערט אױסגעשריִען פֿון פּעבל, אַ נס! אַ נס! אבער פלוצלונג האט דאס פייער געגעבן א קנאק ווי אן אויסגעשריי פון זיך, דאס פייער האט באקעמפט די געהיימע האנט וואס האט געיאגט זיינע פלאמען פון לעבעדיגן מענטשן און דער פייערדיגער הונט האט זיך באפרייט. צוערשט האט ער געגעבן א שטרעק אויס א צונג און מיט תאווה געגעבן א לעק די נאקעטע פיס פון דעם לעבעדיגן מענטשן און פאר גליק אויסגעשריען מיט א קנאק, און מיטאמאל האט זיך דער פייער געגעבן א ווארף אויפן מיידל, מיט א געשריי האט דער פייער אויפגעגעסן איר סאמעט קלייד, א לעק מיט דער צונג און דאס קלייד האט זיך אויפגעריסן און אראפגעפאלן פון איר לייב, און עס האט זיך אנטפלעקט איר קלאר שיינענדיג לייב. דאס פייער האט זיך אויך אין אן אויגנבליק אפגעשטעלט, ווי עס וואלט געוואלט באטראכטן דעם שיינענדיגן יונגן מיידל לייב וואס ער גייט עסן, און צוזאמען מיט דעם פייער האָט דער אויפֿגערעגטער פּעבל געגעבן אַ געשריי אויס פֿאַר דעם מיידלשן נאַקעטן געשטאַלט. און אַן אויגנבליק האָט מען געזען, ווי דאָס לעבעדיקע וועזן אין פֿײַער כאַפּט אונטער מיט דער האַנט דאָס ברענענדיק קליידל און פֿאַרדעקט מיט דעם פֿלאַמענדיקן קלייד איר נאַקעט לייב. און דאַמאָלס האָט זיך פֿון פֿײַער אַרויסגעהערט יפֿתהס איין און איינציק וואָרט, וואָס זי האָט אויסגעשריגן מיט אַ הייך קול, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. נאך איר האט זיך געהערט אן עכא פון פעבל ארויס, אימיצער פון מיטן פון פאלק ארויס האט איר אפגעענטפערט, שמע ישראל, אדוני אלהינו, אדוני אחד. אבער דער פעבל האט דאס אלעס נישט געהערט, ער איז פארכאפט געווארן פון דעם בילד וואס ער האט געזען, צוקוקנדיג זיך מיט שטראלנדע אויגן און אויסגעשטרעקטע צונגען. דאָס פֿײַער האָט זיך געשפּילט מיט זײַן קרבן, װי עס װאָלט אים אַ שאָד געװען אױפֿצועסן מיט אַ מאָל דאָס יונגע לײַב פֿון דעם מײדל, האָט ער זיך געפֿרײט מיט יעדן טײל פֿון איר, צוערשט זי באַלעקט מיט זײַנע נאַסע צונגען, דערנאָך האָט ער אָנגעצונדן אירע האָר, דער װינט האָט אױפֿגעכאַפּט די פֿלאַמענדע האָר, און אַ מינוט האָט עס אױסגעזען, װי אַ פֿײַערדיקע זון צעגיסט זיך אַרום איר קאָפּ.

דאָס אױפֿפֿלאַמענדע בלוט אין פֿײַער האָט אונטערגעצונדן זײערע חושים, אָנגעשיכּורט זײער בלוט מיט תּאװה, און מיט אױסגעשטרעקטע צינגער האָבן זײ אָנגעהױבן צו שטופּן אײנער דעם אַנדערן נענטער צום שטױס פֿײַער צו. און װען דאָס פֿײַער האָט פֿאַר לוסט און גענוס געקנאַקט, האָבן זײ מיטגעשריִען פֿאַר פֿרײד און פֿאַרציקונג. זיי האבן מיטאמאל דאס פייער מקנא געווען זיין יום טוב און נישט געוואלט זיין אויף דער חתונה, האבן זיי זיך געלאזט צום שטויס און אנגעהויבן זיך צו כאפן אויס דעם פייער ארויס שטיקער טליענדיגע קלייד, פלאמענדיגע האר, שטיקער פארבלוטיגטע ברענענדיגע מענטשליכע קערפערטיילן,

דער פעבעל האט געדינט צו אן אנדער גאט און נישט געוואלט די טויטע געטער אויף די בילדער, עס איז צוריק אויפגעשטאנען דער אלטער גאט מולך און דער פעבעל פון רוים האט געדינט צו אים, מיטגעטאנצט און מיטגעפרייט זיך מיט אים איבער זיין קרבן. אינאיינעם מיט די פייערמיילער

פלוצלונג האט זיך א צעווילדעוועטער יונגערמאן מיט א בלייך געזיכט, איינגעהילט אין א שווארצע הילה, דורכגעריסן דורך דעם צעשיושעטן עולם צו די נאנעס מיט דער הייליגער בילד, און האט א דאלך וואס ער האט ארויסגעצויגן פון זיין שווארצע הילה אריינגעשטאכן אין דעם הייליגן בילד הארץ אריין. א טויט אויסגעשריי האט זיך דערהערט פון די נאנעס פון די גלחים פון די מאנאכן, א מינוט איז אלעס שטיל געווארן, געווארפן זיך אויף דער ערד פארן געשטאכענעם בילד, און דער צורייצטער עולם האט מיט שרעק זיך אומגעקוקט, דער בלייכער יונגערמאן האט נאך געהאלטן דעם דאלך אויסגעשטרעקט אין זיין האנט און געשריגן הויך מיט אן אוממענטשליך שטימע.

האבן אונטער א שבועה עדות געזאגט אז זיי האבן עס אליין געזען און די קירכן שרייבער האבן עס פארשריבן אין די קירכן כראניקעס פאר די שפעטערדיגע דורות אז ווען דער משוגע געווארענער מאלער פאסטילא האט זיין דאלך אריינגעשטאכן אין א הייליגע בילד די מוטער פון ליבע האט א שטראם בלוט ארויסגעשפריצט פון דעם הייליגן בילד.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי,